עס קומט א וויכטיגער שמועס, וויכטיגער וויכטיגער שמועס, אפגערעדט צו די זאך צו דאס איז מותר אדער אסור, קומט די שמועס פון יוחסין, איז אזא וולד הייסט א קינד פונעם טאטן צו נישט, דאס האט מיט יוחסין, איז דא א חלקת מחוקק. סימן א' וואס ער זאגט קלערט אריין א אישה וואס איז נתעבר געווארן באמבטי, די גמרא זאגט אז מען קען נתעבר ווערן באמבטי, איין איינער איז מטיח זרע אין אן אמבטי, און דערנאך קומט א פרוי און וואשט זיך, באדט זיך אין דעם אמבטי, און ס'זאל אריינגיין, ס'איז שווער צו פארשטיין אזוי ווייטער דער משנה למלך און אנדערע גרויסע טענות אויף דעם וויאזוי דאס קען זיין מיט אזא יורה כחץ מיט אלעם, אבער קוים די גמרא זאגט אז קען זיין, קען זיין אביסל יורה כחץ פונעם מענטש ווען בשעת ס'איז ארויסגעגאנגען פונעם מענטש אפילו עס וואלגערט זיך דארט אין וואסער און זי באדט זיך לפי תומה און עס גייט אריין דער זרע, כ'ווייס נישט, נתעבר קען מען ווערן פון דעם נתעבר.

אדער נישט קען זיין די תורה האט נישט געהייסן זיין זון נאר עס געשעהט א ביאה בדרך כל הארץ אבער דאס וואס פון זיך אליינס איז אריינגעגאנגען זרע אין איר אפשר הייסט עס נישט זיין זון ברענגט ער צו ער וואקלט זיך דערינען דא אט א שטיקל מחלוקת אין די היינטיגע

בחלקת מחוקק מסופק יש להסתפק צי ער איז מקיים פריה ורביה, איז בנו און אזוי זענען מעתיק אסאך פוסקים אז ס'נישט די חלקת מחוקק איז נישט מברר ער לאזט איבער דעם ספק הייסט דאס זיין זון אדער אזא זאך הייסט נישט זיין זון צו זיין זרע איז עס געווארן נישט ווייל ס'איז זיין זרע נישט אלעמאל זיין וועגן וואס זאגט מען בפירוש אז איינער איז מטיח אין א שפחה הייסט עס נישט זיין זרע הייסט עס נישט זיין קינד מיט גארנישט. מוז נישט זיין א הכרח אז פון זיין זרע ווערט עס הייסט עס א קינד זאגט דער בית שמואל איך האלט אז ס'הייסט יא זיין קינד פארוואס ציט ער אן דאס וואס מ'האט פריער נאכגעזאגט דעם הגהות סמ"ק בשם רבינו פרץ וואס די טורי זהב ברענגט צו טורי זהב מיטן ב"ח אין סימן קצ"ה, שטייט דאך אז א אישה איז מען נזהר אז מען זאל נישט שלאפן אויף א סדין פון א צווייטן מאן, כאטש איז מען נישט נזהר אויף פונעם אייגענעם מאן, בימי נדותה איז מען נישט נזהר, אבער פון א פרעמדן מאן איז מען יא נזהר, אפשר וועט מען וועט אריין גיין זרע אין איר, ממילא איז דא די גזירה פון שמא אח נושא את אחותו. דאס הייסט דאך דאס א קינד, לאמיר זאגן פריער איז דארט ראובן איז דארט פריער געווען אויף דעם בעט, און ראובן האט מוציא זרע געווען, יעצט אז עס וועט אריינגיין די זרע אין איר, הייסט דער קינד א זון פון ראובן, זיי וועלן נישט וויסן, זיי מיינען אז דאס א קינד פון דעם איד וואס ער הייסט שמעון, איר מאן, אבער דערווייל די אמת איז אז דאס א קינד פון ראובן, און נאך שפעטער ווען ער וועט חתונה האבן דער קינד, וועט ער פונקט נעמען א טאכטער פון ראובנ'ען, נמצא אח נושא אחותו, נעמט א א ברודער נעמט די שוועסטער, נו זעהט מען דאך פון דעם זאגט דער חלקת מחוקק, זעהט מען דאך זאגט דער בית שמואל, זעהט מען דאך פון דעם אז סאיז זיין זון, דארט דארט אויפן סדין איז דאך אויך נישט געווען קיין ביאה אזוי ווי דער אייבערשטער הייסט, סדאך נאר אריינגעקומען פון זיך אליינס אריינגעקומען אין איר. אזוי ווי אזוי ווי אמבטי. און אף על פי כן זאגט דער רבינו פרץ וועגן וועגן מען טאר עס נישט טוהן וועגן וועגן אח נושא אחותו זעהן מיר דאך מפורש אז דאס הייסט יענעמ'ס קינד און ביי א סדין הייסט יענעמ'ס קינד און און טאמער מען נעמט א שוועסטער איז אח נושא אחותו ממילא זאגט ער האלט איך אז די זעלבע איז ביי דעם אויך טאמער ביי אמבטי איז זי נתעבר געווארן הייסט דאס זיינס א קינד.

לחומרא נעם איך אן אז ס'איז זיין קינד, און טאמער וועט נעמען א שוועסטער, אח נושא אחותו. אבער לקולא, ווען מיר זאגן ס'איז ממש טאקע זיין זון, ס'איז דאך נוגע לקולא אויך, און ער איז מקיים פריה ורביה, אפשר נישט. און דער ברכי יוסף איז אויך דארטן אין סימן א' מסופק דערינען, און אויך דוחה די ראיה פונעם בית שמואל.

דער טאטע פון דעם וואס איז נתעבר געווארן באמבטי, וועט שטארבן אן קיין קינדער, נאר דער קינד איז געבליבן וואס פון דעם איז נתעבר געווארן א פרוי, איז אויב איך נעם אן אז עס הייסט זיין קינד, איז דאך זיין ווייב נישט מחויב בחליצה, טאמער אבער עס איז נישט זיין קינד, איז ער דאך געשטארבן אן קיין קינדער, זאגט ער, גארנישט, נישט לנחלה, ער ירש'נט נישט דעם טאטן, און נישט צו חליצה העלפט ער נישט, הייסט נישט קיין קינד, זי איז מחויב בחליצה, און אנדערע אויך אזוי און אזוי, לקולא צו לחומרא, חסדי דוד אויפן תוספתא, תשובות בר ליואי, חלקת יעקב, תשובות והנהגות. און אין אוצר הפוסקים ברענגט ער צו נאך אויך כמה וואס זיי לערנען אז ס'איז נישט נישט מתייחס, ער הייסט נישט א קינד פון דעם טאטן. ווידער, די אלע וואס דער דברי יואל שרייבט אז זיי האבן בימי פונעם פונעם פונעם מהרשם האבן געקריגט אויפן מהרשם, צווחו עליו די גאונים, שטייט אבער נישט פארוואס זיי האבן געשריגן אויפן. נישט מודיע פארוואס. קען אויך זיין אז זיי האבן געשריגן דערפאר ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'איז נישט זיין קינד. ווייל ער טראכט דא אויסקומען א גרויסע פראבלעם אויב אויב ער וועט שטארבן ער וועט האבן נאר דעם איינעם קינד. טאמער מען טאמער איך האלט אז דאס איז נישט זיין קינד איז איז קומט אויס דארטן וואס איז נישט געשען די פליטת הזרע דורכן מאן אליינס נאר אזוי ווי אמבטי און אזוי ווי דורך דורך דורך דורך פעילערס פון פון פון פון איי יו איי צו איי ווי עף, אויב איך זאג אז דאס הייסט נישט זיין קינד, און ער קומט אויס אויב ער וועט שטארבן, וועט זי דאך מחויב זיין בחליצה, אבער מיינען מיינט דאך די גאנצע וועלט אז דאס איז זיין קינד, איז דאך מוציא אמו אן קיין חליצה, איז. ממילא אויב די אלע האלטן אז אז ווערט נישט אז ווערט נישט נחשב פאר זיינס א קינד איז דאך די אלע זענען חולק אויפן מהרשם איז קען זיין אז דאס אויך געווען איינס פון די טעמים כדי ס'זאל נישט צוקומען צו דעם מכשול. דארף וויסן אז אפילו די פוסקים וואס זיי האלטן יא אז ס'איז זיך מתייחס נאכן טאטן, דארף מען וויסן אז די אלע האבן נישט גערעדט קיין איינער נישט הלכה למעשה, ס'איז נישט געווען נוגע, מען האט דאך נישט געוואוסט פון אזא מין טעכניק אז דאס קען געשען, מען האט גערעדט פון א הלכה וואס קען, וואס טאמער ס'וועט זיך טרעפן אחד מיני אלף פון פון נתעברה באמבטי, אנדערש איז דאך זיך גארנישט געווען שייך, בכלל קען מען נישט אנרופן אזא זאך אז ס'איז שוין אויסגע'פסק'נט לקולא צו אזוי, ווייל זיי האבן גארנישט גערעדט, ס'איז נישט געווען קיינע זאך, ס'איז געווען נוגע בכלל די מעשה, און קען זיין ווען ס'וואלט ווען געווען נוגע פאר זיי פאר א שאלה, וואלטן די פוסקים אליינס ביי דאורייתא, וואלטן זיי ווען מחמיר געווען, ווען ס'וועט ווען געקומען עפעס א מעשה וואו ס'וואלט יא געווען נוגע, וואלטן זיי אליינס ווען מחמיר געווען ביי דאורייתא, אין לומדות פון די זאך האבן זיי געהאלטן אז דאס הייסט אזוי ווי זיין קינד. עכ"פ, איז דא געוואלד פוסקים וואס זיי לערנען א באמבטי ווערט נישט הייסט עס נישט זיין קינד וויבאלד ס'איז נישט געווען די פעולה אזוי ווי געהעריג פון אים צו איר הייסט עס נישט זיין קינד אויב דאס הייסט נישט אזוי ווי זיין קינד איז דא געוואלדיגע קלקולים, נישט נאר דאס אז ער וועט פטר'ן זיין מאמען אן חליצה, וואס דאס איז א דאורייתא, איז עכליך א זייער א גרויסע פראבלעם, איז דא נאך אנדערע צענדלינגער פראבלעמען אויב דאס הייסט נישט זיין קינד, אזוי ווי איך האב עס שוין געשריבן דארט אין דעם קונטרס, נאר ממש נאר אין קורצן, אז טאמער עס איז נישט זיין קינד, איז ער, טאמער ס'איז געבוירן א טאכטער פון דעם, איז ער אסור ביחוד, איז אסור ביחוד מיטן טאטן, טאטע איז א פרעמדער מענטש, איז נישט זיין קינד, און און זי איז אסור. ביחוד און בקרובות, און נישט דא קיין דינים פון אבילות, און ער וועט גזלן די ירושה, טאמער וועט דער פאטער שטארבן און ער וועט האבן דא נאך קינדער, יא געהעריגע קינדער וועט ער גזל'ן די חלק ירושה. אויסדעם איז דא אונאה ביי שידוכים, מען נארט אויס ביי שידוכים, אויף דעם וועל מען נאך רעדן עקסטער וואס טוט זיך ביי שידוכים. און טאמער ס'איז א כהן דער טאטע איז נאך ערגער, מאכט ער גאר ברכות לבטלה דער קינד זיינער ווען ער ווען ער ווען ער דוכנ'ט און ער איז עולה לספר תורה און ער איז פודה בכורים שלא כדין, ער מאכט אלע זיינע דורות אלעם כהנים, פאלשע כהנים, זענען נישט ממש קיין כהנים. דא א געוואלדיגע מכשולים, תסמר שערות ראש וואס קומט אלץ ארויס פון דעם אויב איך לערן אז ער איז נישט אז ער אז ער הייסט נישט זיינער א קינד. אויסער דעם איז אין דעם ענין צו מ'האט מקיים געווען פריה ורביה מיט דעם, איז דא נאך פוסקים וואס כ'האב אפילו נישט אויסגערעדט וואס איז נישט נוגע פאר אונז, וואס זיי האלטן אז מ'האט נישט מקיים געווען פריה ורביה מיט דעם הייסט נישט אז ער האט מקיים געווען די מצוה, אויך דא א מחלוקת, די דעות אז יא, די דעות אז נישט. אויב איך לערן ווייטער אז מ'האט נישט מקיים, צווישן די דעות וואס זיי לערנען אז מ'האט נישט מקיים געווען פריה ורביה, נישט יעדער רעדט. צו דעם ענין זאגט א מיינונג ס'איז זיך יא מתייחס די קינד נאך אים נאר ער איז נישט מקיים פריה ורביה ווייל ער האט נישט געטאן די מעשה המצוה, צו ער האלט טאקע אז ס'איז זיך נישט מתייחס, מסתם צווישן די אלע וואס זיי זאגן אז די קינד אז מ'האט נישט מקיים געווען פריה ורביה דא צווישן זיי אזעלכע אויך וואס זיי לערנען מטעם ווייל ס'איז זיך נישט מתייחס נאך אים דערווייל איז דא א געוואלדיגער פראבלעם וואס נאך דא, אויסער די אלע פראבלעמען וואס איז דא צו דער קינד הייסט יא זיינער א קינד ס'הייסט נישט זיינער א קינד, איז דא א געוואלדיגער פראבלעם, שטייט אויך טאקע אין דברי יואל דארט אין די תשובה סימן ק"ז, ער זאגט אז ביידע טעמים וואס די גמרא זאגט, כידוע אז די גמרא זאגט צוויי טעמים אויף דעם ענין פארוואס מען דארף האבן הבחנה, דארף ווארטן דארף ווארטן צווישן צווישן ווען מען האט חתונה דריי חדשים מען זאל וויסן צו דאס איז דער קינד איז פון דעם צו דער קינד איז פון דעם, זאגט די גמרא צוויי טעמים, איינס וועגן די גזירות מען זאל וויסן וועמענס קינד עס איז, נישט זיין אח נושא את אחותו, פטר'ן די מאמע חליצה, אלע פראבלעמען וואס איז דא, ווידער שמואל זאגט ווייל עס שטייט להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, זרעך המיוחס אחריך. איז דא א מחלוקת וועלכע טעמים זענען אמת, דער טעם פון פון וועלכע טעם איז אנגענומען להלכה, צו דער טעם פון רבא צו דער צו דער טעם פון שמואל. און ער איז דארט מברר דארט אין דברי יואל אז ביידע זענען להלכה, רי ף מיטן ראש ברענגען צו ביידע, און אזוי איז אויך זעט זיך אויס פון לשון פון ראש און רמב ם, און בית שמואל איז אביסל מסופק דערינען. אויך א מחלוקת צווישן רמב ם און תוס' צו הבחנה איז מן התורה צו דאס נאר מדרבנן. שרייבט ער זייער א פיינע זאך, אויב איך לערן אז ס'איז מדרבנן, מילא מן התורה, תורה האט מקפיד געווען ס'זאל זיין הבחנה, אויב איך לערן ס'הייסט ס'איז דרבנן, וואס איז, פארוואס האבן די חכמים דאס גע'אסר'ט, וואס איז די טעם פון דעם איסור, אויב מן התורה איז דאס נישט קיין איסור? זאגט ער, זייער פיין, א ספק גמור איז זיכער מן התורה, דאס אויף דעם איז נישט קיין שום ספק נישט, אזוי שטייט אין ראש, אין רמב ם, אין הארוויוו י.

האט די חכמים מחמיר געווען וועגן מעלה עשו ביוחסין, האט מען גוזר געווען אפילו אויף שוואכע ספיקות און ווייטע ספיקות וועגן די ספיקות הגמורות. עס קומט אויס, אויב איך לערן ווי די פוסקים אז די וולד איז זיך נישט מתייחס נאכ'ן טאטן, איז לויט שמואל'ן טאר מען עס גארנישט, מען טאר נישט אראפברענגען אזא קינד אויף די וועלט וואס זיך נישט מתייחס נאכ'ן טאטן. להיות לך לאלקים אן די פראבלעמען, אויך נושא אחותו וואס רבא לערנט, שמואל לערנט, ווייל להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, זרעך המיוחס אחריך, די שכינה איז נישט שורה נאר על המיוחסים שבישראל, די אייבערשטער וויל נישט שורה זיין נאר מען ווייסט מפורש וועמענס קינד דאס איז, דער אייבערשטער ווייסט די אמת אף על פי כן וויבאלד פאר דא אונטן איז נישט נגלה, איז קען נישט זיין להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, טאר אפילו ס'זאל נישט ארויסגיין מיט קיין שום מכשול און ס'זאל אלעס זיין ווי עס דארף צו זיין, וואלט מען נישט געטארט ווערן מצד שמואל וועגן להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, און כאטש דער אגרות משה האט זיין תשובה דארטן וועגן וועגן וועגן ביי א גוי ווען מ'לייגט אריין זרע פון א גוי. זאגט ער איך האב מ'קען אריינלייגן זרע פון א גוי ווייל ס'נישט קיין ביה און א גוי איז דאך נישט מתייחס דער קינד האט נישט קיין טאטן פרעגט ער אליינס נו ס'דאך דא דער ענין פון שמואל וואס טוט מען מיט שמואל להיות לך לאלקים לזרעך אחריך זאגט ער די חסרון איז נאר אז אז ער האט נישט ער ער מ'ווייסט נישט ווער דער טאטע איז צו דער טאטע איז ראובן צו דער טאטע איז שמעון.

פון אברהם אבינו דו מיט אלע קינדער, און טאמער עס ציט זיך נישט, און עס איז נישט פון דיר, דאן פעלט עס אין דעם להיות לך לאלקים. נו, נו וואס איז די די גמרא נוצט עס אויס אז אפילו נאר איך ווייס נישט וויאזוי, איך ווייס נישט איז א קינד פון ראובן צו פון שמעון, איז שוין א חסרון אין להיות לך לאלקים ולזרעך, איך מוז וויסן פונקטליך. אבער ווייל איך ווייס פונקטליך אז ער איז קיינעמס קינד נישט, נישט דעם טאטן, נישט, נישט, ער איז זיכער נישט, ער האט נישט קיין טאטן, נו, מיט אים איז בעסער געווארן, נו, שוין, איז דא להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, ער האט דאך נישט קיין זרעך אחריך וואס ציט זיך פון אברהם אבינו, אבער אפילו אויב ער האט אזוי געלערנט, נו, דער אגרות משה האט אזוי געלערנט, אבער דארט וואו ס'איז א ספק, איז ער דאך אויך מודה אז דאס איז א חסרון, אין להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך.

אויך שרייבט דער חלקת יעקב שרייבט אויך ביי די תשובה צום אגרות משה שרייבט ער אז ער האלט אז טאמער מען לייגט אריין, לאמיר שוין אוועקגיין פון דעם איסור צו מען מעג אריין לייגן א גוי'ס א זרע צו נישט, ר' משה האט געהאלטן די אגרות משה האט עס מתיר געווען אז מען לייגט אריין אזא זרע, זאגט ער אזוי ווי ס'איז דא א הלכה מען טאר נישט חתונה האבן ביז דריי חדשים כדי להבחין טאר זי דערנאך נישט וואוינען מיטן מאן דריי חדשים, גאנצע דריי טאר מען נישט וואוינען, קען ער ווען נישט וועט ער דאך ווייטער נישט וויסן, וועט מען נישט וויסן צי דער איז א א זון פונעם גוי, וואס הייסט נישט קיין זון פונעם גוי, ער האט נישט קיין טאטן, גוט, צי איז ער א זון פון דעם פון דעם טאטן טאקע. מוז זיין הבחנה אזוי ווי ביי יעדע מאל מוז זיין הבחנה זאגט דער חלקת יעקב מוז מען ווארטן דריי חדשים כדי מען זאל וויסן וואס טוט זיך מיט דעם מיט דעם מיט דעם אפילו איך זאל לערנען ווי דער אגרות משה זאל איך וויסן צו דער איז א קינד פונעם גוי דאס הייסט ער איז נישט קיין ער האט נישט קיין טאטן צו צו איז ער א קינד פון דעם פון דעם פון דעם ראובן מוז מען מוז זיין הבחנה דריי חדשים, און ער זאגט די אמת מוז זיין הבחנה, זעקס חדשים, דריי חדשים פריער איידער מען לייגט אריין דעם זרע פונעם גוי, ווייל איך דארף קיינמאל אויך נישט וויסן, אפשר זיי גייט דריי חדשים פריער דארף מען זיך שוין פורש זיין, און דריי חדשים שפעטער וועט ער איך גלייב נישט אז איינער פון די נשים וואס דער איגרות משה איז מתיר האט זיך פורש געווען א האלב יאר, האט זיך פורש געווען, מען מוז זיך פורש זיין דריי חדשים פריער און דריי חדשים שפעטער, וואס קען זיין ס'זאל זיין הבחנה, מען זאל וויסן פון וועלכן עס איז, נו קומט דאך אויס דא איז דאך אויך דא דער פראבלעם, טאמער טאמער מען ברענגט אריין א פרעמד, מען ברענגט אריין זרע, וואס איך זאג אז דאס איז נישט זיין קינד, און מען דארף דאך מבחין זיין צו וויסן. צי דאס נישט זיין קינד ס'איז א סכנה מרה, נישט פון א גוי, טאקע פון א איד, צי דאס איז א קינד פון דעם ראובנ'ען, און דארף אויך זיין לויטן חלקת יעקב דארף זיין א הבחנה, דארף ער זיך פורש זיין, כדי איך זאל קענען פעסטשטעלן אפשר איז פון אים דער קינד. ער באמערקט דאס אביסל דארט אין די אגרות משה, ער זאגט, מ'זעט דאך אז דער מענטש האט נישט קיין קינדער, ווייסט מען דאך אז ער אז ער האט נישט קיין קינדער, מסתמא איז עס נישט פון אים, אבער מ'ווייסט דאך היינט אז מ'האט יא, אן א שיעור מאל. וואס מען האט געהאט, מען מאכט עס נאך א קורצע צייט נאך די חתונה, מען האט זיכער קינדער שפעטער, מוז זיין א הבחנה כדי פעסטצושטעלן צו דאס איז דעם טאטנ'ס, אפשר איז ער נאך צו גוט און אפי' פונעם טאטן, צו ס'איז געווען פון דעם וואס מען האט אריינגעלייגט וואס דאס איז א ספק, אדער לויט אסאך דעות איז עס זיכער נישט דעם טאטנ'ס, באלאנגט עס נישט צו דעם מענטש. איך זאג נישט, אפילו מיט הבחנה זעקס חדשים, אפילו מען ווארט דריי חדשים פריער און דריי חדשים שפעטער, חס וחלילה, איך זאג נישט אז ס'איז מותר, אבער אמווינציגסטנס, מען טאר עס נישט טוהן מצד אנדערע, עס איז דא כמה איסורים, אנדערע איסורים אויך, אבער וועגן דעם ענין פון הבחנה אליינס, וואלט מען געברויכט ווען, וואלט מען געברויכט ווען אזוי צו טוהן.

אויך דאס אלעס רעדט מען נאר רעדט מען ביי איי יו איי נאך, כל שכן ביי די וואס מען רופט אן איי ווי עף, וואס קען זיין אז לכולי עלמא איז מען נישט מקיים מיט דעם פריה ורביה, בפשיטות, און קען זיין עס האט נישט קיין שום דין יחוס לכל הדעות, אלעס שמועסן נאר ביי אונז ווען עס איז געשען. סוף כל סוף די יצירה איז געשען דורך, אזוי ווי עס געשעט ביי איבעראל, און נישט דורכן מאן, ס'איז אריינגעקומען באמבטי אדער אריינגעקומען דורך א קאטעטער, האט מען עס אריינגעשטופט, גוט, אבער די איי ווי עף, וואס מען טוט אליינס די גאנצע פעולה, ס'איז נישט קיין ראיה, קען זיין דאס איז לכל הדעות נישט מתייחס נאכן טאטן, און איז זיכער נישט אפשר מקיים קיין פריה ורביה, ס'איז גארנישט קיין ראיה פון דעם, אזוי די תשובות והנהגות. איז שוין איז שוין מעורר אויף דעם אז ס'איז גארנישט קיין ראיה פון די אלע און נישט קיין ראיה צו דעם צו דעם צו איי וי עף צו ס'איז דארט אויך די זעלבע.